אוי בין איך פרייליך, אוי בין איך געווארן געזונטער, מאטי קומט מיר זאגן ער מאכט יעצט די פערדע סיום, די פערדע מאל, פערדע מאל דורכגעגאנגען שס, פיר מאל, דאס איז נישט פשוט, דא רעדט מען נישט פון קיין כולל אינגערמאן, דא רעדט מען נישט פון קיין ישיבה אינגערמאן מיט א כאלאט, מאטי האט זיך שיין אנגעטוהן יעצט א הוט מיט א רעקל, אבער ער איז א אינגערמאן, ארבעט ביטער שווער ברענגען ברויט. און ער נוצט אויס די צייט, כאפט אריין אביסל גמרא יעדן טאג. כ'האב שוין נישט וואס צו זאגן, די דרשה ענדיגט זיך דא. געווענליך א דרשה, מען דארף עפעס זוכן אויסצופויקן די מעמד. וואס נאך קען זיין א שענערע זאך פון דעם? וואס נאך קען זיין א שענערע זאך פון דעם?

דער רבי האט אונז געגעבן א וועג צו לעבן, צו לעבן, לערנען און לעבן, יעדער מענטש, נישט קיין חילוק וואסערע קאפ דו האסט, נישט קיין חילוק וואסערע דזשאב דו האסט, נישט קיין חילוק צו דו האסט א אייגענע הויז, צו דארפסט נאך ארבעטן אווערטיים, נעם א גמרא, זאג דפים גמרא. ס'איז אזא הייליגע מעמד, ס'איז נישט עפעס א געמאכטע סיום, ווייסט מען זוכט היינט אז מען קומט זיך צוזאם פאריען און מען דארף מאכן עפעס אזא סיום, גייט אראפרופן די שווער מיט די טאטע, דאס איז א פערדע מאל שס, פיר מאל דורכגעגאנגען שס, ס'איז מיר אזא שמחה, און די אייבערשטער זאל העלפן דיינע קינדער לא ימושו מפיך ומפי זרעך, דו הערסט יאסי? פיר מאל שס, דו גייסט אויפן גאס דו זעסט טאטעס זיידעס, שוואכע טשענס אז איינער האט איינמאל געענדיגט שס אין די וועלט איז עס א זאך וואס באלאנגט נאר פאר גרויסע מענטשן, גרויסע מענטשן, ר' חזקל, ר' פישעלע, ווער נאך די גרויסע נעמען? גרויסע נעמען, געב א גרויסע נאמען. ר' חיים, ר' חיים, די וועלט האט זיך גע'רעש'ט יעצט. ר' חיים האט געענדיגט יעדע יאר שס, דאס איז שוין, דאס איז א זאך וואס מ'קען נישט נאכמאכן. דו קענסט עס נאכמאכן, נעם א גמרא, הייב היינט אן ברכות, מאימתי קורין את שמע, נו זינג מאימתי, מאימתי קורין, נאך נישט גוטע ניגון? קענסט שוין ניגון?

איך וועל צולייגן וועט נאר ווערן ווייניגער. די אייבערשטער זאל העלפן, אלע זאל מיר עס נאכמאכן, אלע זאל מיר באקומען אזא דרייוו. לערנען אביסל גמרא, אביסל נאך אזאך, זייער וויכטיג ווען מען רעדט פון דרך הלימוד, איז א סך מאל מענטש, אקעי, פיר מאל שס נישט פאר מיר, איך בין נישט אזא, איך קען נישט אזוי גוט עברי, איך קען נישט, קיצור. דו גיי אויף דיין וועג. דו גיי אויף דיין וועג, איינער לערנט מער, איינער לערנט ווייניגער, די עיקר איז איך עפן אויף די גמרא יעדן טאג.

איך בין נישט קיין דיין, און איך פלאן נישט צו זיין קיין דיין, איך בין נישט קיין רב, און איך פלאן נישט צו זיין קיין רב, נו, וואס זאל איך טון? די תורה איז נישט געמאכט פאר מיר, די תורה איז נישט געמאכט פאר מיר, די תורה איז יא געמאכט פאר דיר. די עיקר תורה איז פשטות התורה. דער רבי זאגט, אויב וואלט די עיקר געווען פלפול התורה, קומט אויס, נישט גאנץ כלל ישראל קען מאכן פלפול התורה, זא האסטו גענומען דריי פערטל כלל ישראל געלייגט אין די זייט. משה רבינו געבט די תורה פאר אידישע קינדער. עיקר פון די תורה איז

מאהראנ"ש פלעגט זאגן ס'איז א סגולה פאר פרנסה א מענטש האט א געשעפט קיינער קומט נישט אריין קיינער קומט נישט אריין אפילו א משניות וועסט שוין זען דער סמ"ך מ"ם וועט שוין אריינשיקן אריין ביך אויף טיר דאס איז קודם סטאפ לערנען איינער וועט אריינקומען קודם פרעגן וויפיל ס'קאסט ארויסגיין גייט נישט קויפן אבער קודם קודם וועט זיך אנהייבן דא זיך אנהייבן זיך דרייען זיך דרייען מענטשן שטייסט ביים געשעפט קיינער קומט נישט זוכן נישטא קיין נישטא קיין נישטא קיין קאסטומערס כ'האב א חומש כ'האב א משניות כ'האב א תהלים כ'האב מיינע שיעורים קבועים א גמרא מענטשן זענען מיואש פון מעביר סדרה זיין מענטשן האבן נישט קיין כח פרייטאג צו נעמען די חומש און איבערגיין שנים מקרא ואחד תרגום דאס איז געמאכט פאר בני עליה אבער אין שולחן ערוך שטייט אז מ'דארף מעביר סדרה זיין סאו וואס קומט אויס מענטשן זענען נישט מעביר סדרה. אבער אז דו לערנסט אויס א בחור'ל, לערנסט אויס א יונגל, נעם א חומש יעדן טאג אביסל. האט ער פון מיינע ערשטע תלמידים, ערשטע יאר, יא? תשס"ד, האט ער געלערנט ביי מיר אין חדר. איך דארף אויספרעגן שטילערהייט, איך דארף זאגן נאר שיינע זאכן. גערעדט פונעם אייבערשטן, און נאכדעם איז ער געווארן אביסל עלטער אלס בחור, זאגט נעם א משניות, נעם א גמרא.

קען נעמען א פערציג מינוט אזוי א פרשת נשא א פרשת בהעלותך פרשת שלח גרויסע סדרות יעדן טאג אפאר מינוט כ'דאווען שחרית נאך שחרית פאר שחרית אינמיטן שחרית נעם א חומש זונטאג ביז שני מאנטאג ביז שלישי דינסטאג ס'קומט סוף וואך מעביר סדרה געווען ס'איז א סגולה פאר אריכות ימים ס'איז מסוגל פאר פרנסה ס'איז מסוגל פאר שמירה, ס'איז מסוגל פאר יראת שמים, בעלזער רב זכרונו לברכה האט געזאגט א א מענטש לערנט חומש רשי, א מענטש לערנט שנים מקרא ואחד תרגום, קען יענע טאג נישט זינדיגן, איך לערן נאך אביסל חומש, יעצט נעם א משניות, א פרק משניות, וויפיל מאל האסטו מסיים געווען משניות? דרייסיג, דרייסיג מאל משניות דאס איז שוין דרייסיג? דרײַסיק מאל משניות, דרײַסיק מאל משניות, מיין זיידע זכרונו לברכה, קארלסבורגער רב, מיך צוגערופן ווען איך בין א חתן. ער זאגט מיר, יואליש, איך וויל דיר זאגן, ס'איז געווען אלול, אין די קאנטרי, א חתן געווארן, א חתן געווארן אדר, סוף אדר, חתונה געהאט ראש חודש כסלו. אלול אלס חתן רופט ער מיר צו, יואליש, א מורא'דיגע זאך, דו זאלסט דיך מרגיל זיין יעדן טאג זאגן חי פרקים משניות. איך לערן נאך חי פרקים, איך זאג חי פרקים, האב איך אנגעפאנגען שפעטער אויף דער עלטער. מען הייבט עס אן יונג, קען עס איינגעקריצט ווערן אין די מוח. פון איינמאל, פון איינמאל מיר עס זאגן, איז מען נישט אריין. איך דענק עס, מיין זיידע האט מיר עס געזאגט. איך דענק אז, פון דעמאלטס און ווייטער האב איך געטראכט, וואו, אכצן פרקים.

אהיים געגאנגען, אלעס איז שוין געווען אויפגערוימט, אנגעגרייט, מיין ווייב האט אלעס מיט ציטער אפגעזייטיגט געווען, האב מיך אראפגעלייגט פאר א שעה, בין געגאנגען אין בית מדרש פאר זעקס שעה, זעקס זיבן שעה, געלערנט יענע מסכתות, פופציג בלאט, זעכציג בלאט, מחיה געווען, כ'האב געוואוסט וואס טוסט דא אריין.

ברוך השם, יא? ליפע. גייסט גייסט ביי חתונה יא ס'קומען געלט גייער? און דו האלסט אינמיטן שוין ענדליך עסן א שטיקל פיש איינער קומט נאך געלט וואס טוסטו? דארפסט גוט ווישן די הענט און אריינלייגן די הענט אין טאש. און וואס טוסטו פרייטאג צו נאכט? קען נאך אלע, נאר גרעיפ דזשוס, און סעלצער, און ער האט מיר געשטופט, און ער האט מיר געבאקסט, און ער האט מיר, קענסט נישט, קענסט נישט זיצן און לערנען שעות, שעות, שעות אזוי, איינער פרעגט מיך אויב איך דאווען נישט אויף מזרח, ביים עמוד, ניין, ביים, איך ווארט, ווארט, ווארט, ווארט, איך גיי נאך גיין צום עמוד, ענדיגן חתונה מאכן מיינע קינדער, קומט א עמוד.

בקיצור, מ'קען נישט נאכמאכן יענעם, איינער לערנט אזוי אסאך בלאט גמרא, איינער לערנט אזוי אסאך פרקים משניות, איינער אזוי, איין זאך נעם איך ארויס פון די היינטיגע סיום, איך הייב אן שס, אדער איך גיי ווייטער גיין ווי איך האלט אין שס. און איך בין זיכער, איך בין זיכער, ביי מיר איז דאס ברור אז יעדער אינגערמאן וואס געפינט זיך דא יעצט ביי די סיום, לערנט יעדן טאג גמרא, און פרעגן אים וואס דארפסטו האלטן א דרשה? איך בין כמעט זיכער, איך מיין, איך קען נישט זאגן שטערקערע לשונות, יעדער בחור, יעדער אינגערמאן וואס דרייט זיך דא און לערנט יעדן טאג דעם דף, אסאך מאל איז דא כ'האב שוין געלערנט די דף, איך קען דאך נישט שוין לערנען די מארגענדיגע דף, איך מיין די דף גייט דאך יעדן טאג, איך לערן יעדן טאג דעם דף, איך האב נאך א שיעור אין שס, מיין ווייב איז געגאנגען יעצט, מיין ווייב איז געגאנגען צו די קינדער, וואס זאל איך יעצט טוהן? וואס דארפסטו טוהן? פריער איז עס געווען א א מעידזשער חברים קאל. מ'האט געמיינט מ'דארף טוישן א קינד. מ'האט גערופן איך ווייס נישט צען מעמבערס און נישט געקענט עצה געבן. אלע פרויען זענען אוועקגעפארן. יא, ס'געהערט צו מיר. מיין ווייב איז אוועקגעגאנגען, זי איז געגאנגען מיט א פרענד, זי איז געגאנגען מיט א שוועסטער, וואס זאל איך יעצט טון? כ'האב שוין גענדיגט מיין דף, כ'האב שוין, איך בין אפ טו דעיט מיט מיין חומש, אפ טו דעיט מיט מיינע שיעורים. כ'האב נאך א שיעור אין שס.

ווילסט אויך רעדן אפאר ווערטער זאגן וויאזוי ס'גייט צו דאן יא ס'איז מ'קען אסאך מער דער שיעור ווי צו אסאך רעדן מ'קען נישט שוין לאמיך עס הערן פון א אנדערע זייט זאג זאג זאג זאג פאר די אינגעלייט וויאזוי וויאזוי דו גייסט וויאזוי ס'גייט צו זאג זאג אוי דער שם בוי די טיעף זיך ריין מיין לענדי, איך באדאנק דעם אייבערשטן אז כ'האב זוכה געווען צו ענדיגן די פערדע מאל שס, איך וויל איבערגעבן א שכוח פאר די ראש ישיבה פארן מיך אריינברענגען אויסלערנען די דרך הלימוד פונעם רעבן, און איך וויל זאגן א גרויסן שכוח פאר מיין ווייב ווייל איך האב מיך דעסיידעד דעם סיום צו מאכן סתום נעכטן, נעכטן צופרי.

האב איך אין שבועות שבועות האב איך געענדיגט שס, איך האב געוואלט ענדיגן שס ביי נעילת החג, סאו האב איך נאך שבועות געענדיגט די סאו איך האב נישט געהאט די גוטע פלאץ פון מיר באט צווישן די צוויי דריי טעג יום טוב.

אבער ער מוז עסן פרישטאג. סאו איינער גלייכט סאוער דאו איינער גייט פאר דעם ווי משוגע און איינער זאגט אויב דאס געסטו מיר צו עסן אויב דאס איז דארפסט מיך נישט מער שטראפן. כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי זויער טייג. קענסט זאגן פאר א מענטש שמיר די.

מען קען זיך טענה'ן, געדענקסט די ישיבה ווען מען האט זיך פארהערט אין ישיבה ווער האט געגעסן מער ברויט, ער האט געגעסן צען ברויט מיט מיט מיט מארדזשערין, ער האט געגעסן צען ברויט מיט פוטער, קענסט זאגן פאר א מענטש עס טמאטעס, עס טונא, עס, עפן די גמרא און לערן, איינער וויל גיין א מסכת הונדערט און איין מאל, איינער וויל גיין א מסכת, ס'דא אינגעלייט וואס לערנען דעם דף יעדן טאג אפאר מאל. יענקי לעצער לערנט יעדן טאג דעם דף זיבן מאל. סאו עס קומט אויס מ'גייט ענדיגן שס, אין זיבן יאר איז עס זיבן שס. שוין. א מאשין, פיין, זייער שיין. אנדערע מאכן עס צוויי מאל, דריי מאל, מ'קען עס נישט נאכמאכן. אבער איין זאך, עפן די גמרא און עס. כ'האב דיך נאכנישט געפרעגט עפעס א שאלה. קען איך? זאג מאטי? וואס? איז דאס די נעים עס איז וויכטיג צו מאכן א סיום. קען קיינמאל נישט וויסן וואס עס געבט א ווי פארצייל פאר יעדן וואו האלטסטו משניות? ער האלט טו טערטי סעווען משניות, וואס האט דיך געמאכט אנהייבן אין ישיבה משניות? נישט מיינע דרשות, כ'האב גערעדט, און ווען ער געט די דרשות זאגט ער דאך ס'איז נישט פאר אים, ס'איז געמאכט מער פאר פאר שלום יצחק, פאר אה, דא זענען די פאר בחורים מיט די כאלאטן. יענקי פיש קומט מיר איין טאג זאגן, ער מאכט א סיום משניות, איך זאג גיי קויף ראגעלעך, מאך מנחה טייל עס אויס. איך האב געוואוסט וואס דארף וואס דארף איך עס טון איך קום מיט א טובה טו עס ווי יאנקי פיש ער איז געשנארט איך קען אנפאנגען מיט שנארן זא אסאך מאל דו קענסט הערן דרשות אבער דו כאפסט נישט דאס איז אויך פאר דיר שוין מיר שוין פאלט מאטי

אונז האמיר געלערנט בחרי אונז האמיר געלערנט בחברותא דאס קענסטו פארציילן? איך האב געלערנט חברותא מיט סאו מנחם מיט מאטי ראזענפעלד אין קעמפ יעדן נאכמיטאג א פרק משניות